העלא, יא א גוטן ערב שבת, איך האף אז ס'ארבעט דא, איך האב נישט גערעדט לעצטע וואך, ס'איז א גרויסע צרה, שטייט אין די תורה יש לך בטלים הרבה כנגדו, סאו ס'העלפט נישט אז מיינט אז מ'האט נישט קיין צייט פון אזעלכע זאכן, אדער מ'האט נישט קיין צייט פון אנדערע זאכן, סאו כ'וויל אביסל רעדן פרשת בהר, אפשר אויך פרשת בחוקותי, וועגן ארץ ישראל איז שוין בחוקותי און ס'האט א שייכות די צוויי סדרות.

דאס איז א תורה וואס איך שנעל די תורה באט איך וויל עס חזר'ן וועגן ס'איז א וויכטיגע זאך אז דא די פשוטע הבנה אין די בחוקותי איז אז טאמער מען עס איז א שכר ועונש טאמער מען היט נישט שמיטה איז גייט מען אין גלות וכולי אזא אזא אזוי ווי א האקוס פאקוס פון שכר ועונש האט נישט קיין שייכות באט אונז ווייסן אז אלעמאל. שכר ועונש גייט נישט אזוי, און ס'מיינט אז ס'האט אמת'דיגע משמעות, סאו איך וויל אביסל מסביר זיין בנפש וויאזוי ס'ארבעט די די זאך אז טאמער מ'היט נישט שמיטה, ס'שטייט אזא לשון אז אז תרצה הארץ את שבתותיה כאילו ס'גייט צוריק נעמען די שמיטה, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי רשי אדער אנדערע מפרשים זענען מסביר כאילו גייט די די וועלט די די האסט נישט געלאזט ליידיג ביי די שמיטה יעצט גייט עס זיין ליידיג ביי די גלות די די לאנד, און די פשט איז אזוי אז ווען א מענטש.

למעשה אין די דיפרעשן ליגט די תיקון אז אין די ענד ס'הייסט אז אז מען קען נישט ארבעטן און מען דענסט און בהכרח גנב'ט די נשמה איר איר פלאץ און איר איר זאך וואס זי איז געוואר און צום סוף האפט מען אז ס'קומט ארויס נימ א תיקון באט למעשה ס'איז אסאך א שוואכערע וועג און כ'מיין די זעלבע זאך אז מען זאל צוריק גיין צו ספר שתיים די וואך און די פסוק רעדט וועגן וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית גייט נישט עסן זאגט ער ס'איז די זעלבע קשיא בעצם ס'הייסט א מענטש ווען מ'רעדט בנפש מ'רעדט פון די שבת אדער פון באופן כללי פון די מצוה אדער די חיוב אדער די פסיכאלאגישע הכרח וואס ס'איז אל די סעים טינג פון געבן א פלאץ פאר די נשמה פון געבן א פון געבן אביסל וועקעישן פון אלע אנדערע זאכן און געבן פלאץ פאר אנדערע עפעס העכערס. עס איז אלעמאל די זעלבע קשיא, וואס הייסט איך זאל נישט ארבעטן, איך זאל גיין דאווענען, וואס זאל איך עסן? זאגט די פסוק אז דער אייבערשטער וועט מאכן א נס, און ווייטער איז דא מענטשן וואס זיי מיינען אז עס איז א נס, דא פארשידענע אזעלכע בעל תשובה מאכערס זיי קומען מיט גרויסע הוכחות אז דאס איז ממש א הוכחה אז עס איז ממש א נס, און עס איז למעלה מדרך הטבע עס גייט קומען עפעס פון די הימל זאכן, ס'ארבעט נישט אזוי שטארק, ס'איז א געוויסע זאך די מצוה און די.

זיי הערן נישט אויף צו ארבעטן אויס, עס איז נישט פונקט פארקערט, דער גרעסטער ביליאנער איז ווארען באפעט, האלב זיין צייט ליינט ער, ער מאכט ריסערטש, ער לערנט, ער ווערט קלוגער, און פון די שכל וואס ער באקומט, פון די הרחבת המוח וואס ער באקומט פון די צייט וואס ער ליינט, דארט לערנט ער זיך אויס, אינוועסטעט זיין געלט קלוגער, ער מאכט אסאך מער געלט פון דער וואס ארבעט א גאנצע צייט, און אזוי אויך בדרך הטבע, ווער עס ארבעט מער מאכט נישט מער געלט, ווער עס ארבעט ווייניגער מיט זיין ס'ארבעט א גרעסערע מוח, און ער געבט זיך צייט, ער נעמט שבת, שמיטה.

מיט די מער ווייסט וואס איך זאג דא אז דאס איז מיין תורה וועגן שמיטה און מער בהרחבה פאר א ביסל מער בחוקותי'דיגע נושא איז און כ'וויל טראכטן פון די חילוק פון עס מאכן לכתחילה און עס באקומען בדרך של עונש הרב אשלג די בעל הסולם האט א שפראך ער זאגט אסאך מאל אז מ'קען יעדער קומט אן צו די תכלית אין די ענד נאר ס'דא צוויי וועגן ס'דא אז ער רופט דרך התורה און ס'דא דרך היסורים. אויב מען גייט מיט לכתחילה מיט דרך התורה דעמאלטס קומט מען אן מיט א געשמאק, אויב מען גייט נישט דעמאלטס אקעי קומט מען אן מיט דרך היסורים, און מען טראכט אז מען זאגט תכלה שנה וקללותיה אז מען זאל זאגן די קללות פאר קבלת התורה, די קללות איז א שטיקל א סתירה פון די תורה, א מענטש מיינט מען זאל זאגן דעמאלטס בפשטות איז די בחוקותי די אלע ברכות די קללות די תנאי איז די עיקר התורה, און מער בעומק איז פארקערט, דאס אז מען ליינט עס פאר מתן תורה.

און אביסל שייכות, עס האט נישט אזוי שייכות, וואלט איך שוין באמת געוואלט די לעצטע וואך, אבער איך האב נישט געמאכט קיין ווידיאו, און עס איז געווען די וואך לג בעומר, און איך האב געטראכט וואס איז די ענין פון לג בעומר, אז עס איז דא א סדר, אזוי ווי עס האט אויך די סדר פון שמיטה, האט די סדר פון ספירה, מען דארף ציילן פונקטליך יעדן טאג.

ארץ ישראל איז דא שחל בשבת הוד שבהוד אלע די זאכן און מען דארף פייערן אויך אויף שבת יעדער פייערט די חלק פון פסח פסח חלק אבער יעצט איך טראכט אז ס'דא אזא סדר אין די תורה ווי יעדע מאל ס'הייבט זיך אן מיט א סדר ער גייט צו זיין זייער מסודר ציילן פינקטלעך יעדן טאג ציילן ספירה אינמיטן פארגעסט ער ס'איז כמעט אזא חוק אין די תורה ווייל מ'קען נישט אנהאלטן די סדר נײַן און פֿערציק טעג שטרעיט מ'קען נישט אנהאלטן די גאנצע פון ווען מ'איז געבוירן ביז איז נישט שטארק אז ס'זאל זיין גלייך די וועג.

אז מען קען נישט אנקומען ווען מען גייט די נארמאלע וועג און מען מוז אנקומען דורך דעם וואס מען פרובירט צו גיין די נארמאלע וועג פארשטייט זיך און אינמיטן אלעמאל אזוי בערך די דרײַ און דרײַסיק טאג ווי יעדע איינער פארגעסט צו ציילן איין טאג ספירה און מען האט שוין פארגעסן דעמאלטס איז דא א געוויסע עומק מיט סודות התורה פון ירושלמי אמדלי אויף דרוזי אמדלי דורש למדתי באב. דאס איז זייער א תורת חיים וואס די תורה באקומט מען ווען מען האט אריינגעפאלן אין די דיפרעשאן שוין און אין די דיפרעשאן ליגט א געוויסע טיפערע תורה וואס ברענגט אונז צוריק צו די ארידזשינעל מתן תורה וואס מען זעט א געוויסע סדר פון אלעס און דאס איז מיין תורה איך האף יעדער זאל האבן א גוטן שבת און מען זאל קענען פילן א געשמאק. אינטערעסירט זיך אויף די אלע טיפן און אלע עמקי הדיפרעשאן און אלע עמקי הצרות וועט מען טרעפן א געוואלדיגע סדר און א געוואלדיגע אור און ושוב צרות שבת לה'